בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף ב', מען הייבט מיר אן די נייע מסכתא, זאגט די הייליגע משנה, מגילה נקראת, בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בט"ו, לא פחות ולא יותר, די מגילה, מאכט זיך אמאל מען ליינט עס י"א אדר, י"ב אדר, י"ג, י"ד אדער ט"ו אדר, לא פחות ולא יותר מיינט, נישט פאר י"א און די זעלבע זאך נישט נאך ט"ו, און די משנה איז גראד מסביר, זאגט די משנה, כרכין, המוקפין חומה מימות יהושע בן נון, שטעט, וואס זענען ארומגענומען מיט א חומה נאך פון די צייטן פון יהושע בן נון, איז זיי ליינען די מגילה קוראים ב ט ו, כפרים, ועיירות גדולות, דערפלעך און גרויסע שטעט, וואס זענען נישט מוקף פון יהושע בן נון, קוראים ב י ד, ליינען י ד, אזוי ווי אונז פירן זיך טאקע, אלא נאר, שהכפרים מקדימין ליום הכניסה, וואס טייטש כפרים דאס די קליינע דערפלעך, וואס אין די קליינע דערפלעך איז נישט געווען א בעל קורא אמאליגע צייטן, ס'איז געווען שווער צו טרעפן א בעל קורא, זיי האבן נישט געקענט ליינען, איז דערפאר האבן חכמים מיקל געווען, און זיי האבן געזאגט, אז היות וואס ס'איז דא א יום הכניסה, ס'טייטש עזרא האט מתקן געווען אז בית דין זאל זיך צוזאמזעצן אין אלע שטעט יעדע מאנטאג און דאנערשטאג, כדי די דערפלעך פון ארום און ארום זאלן קענען אריינקומען אין שטאט, דן זיין זיי דין תורות מאנטאג און דאנערשטאג, און ממילא אז די אלע דארפ'ס לייט זענען סיי ווי סיי אין שטאט מאנטאג און דאנערשטאג, האבן חכמים געמאכט א תקנה אז מען קען שוין דעמאלטס ליינען די מגילה, ס'טייטש די שטאט'ס לייט, די בעל קורא פון שטאט, עט ליינען פאר די דארפ'ס לייט די מגילה ווען זענען שוין אין שטאט, און ממילא ווי מ'עט שוין זען די חשבון, קען אויסקומען אמאל אז מען ליינט די מגילה י א, י ב, י ג, און פארשטייט זיך י ד און ט ו. זאגט די הייליגע משנה, כיצד, הייבט אן די משנה אזוי, חל להיות י ד בשני, טאמער י ד אדר איז מאנטאג, איז כפרים ועיירות גדולות, קוראים בו ביום, סיי די דערפלעך און סיי די שטעט, און מען רעדט דא שטעט וואס זענען נישט מוקף פון די צייטן פון ש י בנין, איז ביידע ליינען י ד, ס'טייטש די שטעט, ווייל ס'איז דאך י ד, און די דערפלעך ווייל ס'איז דאך מאנטאג מען האט דאך געזעהן מאנטאג און דאנערשטאג ממילא יעדער ליינט מאנטאג חוץ ומוקפות חומה די שטעט זענען מוקף חומה נאך פון די צייטן פון יהושע בן נון זיי מ'האט דאך געזעהן זיי ליינען א טאג שפעטער זיי ליינען ט ו זיי ליינען למחר די נעקסטע טאג ווייטער זאגט די משנה חל להיות בשלישי או ברביעי טאמער י ד אדר איז דינסטאג אדער מיטוואך איז כפרים מקדימין ליום הכניסה ס'טייטשט די דערפלעך עלען נישט ליינען דינסטאג און מיטוואך, נאר זיי עלען ליינען די מאנטאג פריערט, אזוי ווי מ'האט געשמועסט מאנטאג און דאנערשטאג זענען זיי אין שטאט, איז די מאנטאג פריערט עלען זיי ליינען, וואס די מאנטאג פריערט ווענדט זיך, טאמער י ד איז דינסטאג, איז די מאנטאג פריערט ס'טייטשט א טאג פריערט איז י ג, טאמער י ד איז מיטוואך, ליינען די דערפלעך י ב, ועיירות גדולות קוראים בו ביום, די גרויסע שטעט פארשטייט זיך ליינען י ד די זעלבן טאג, ומוקפות חומה למחר, און די שטעט זענען מוקף חומה ליינען א טאג שפעטער מיטוואך צו דאנערשטאג, ווייטער זאגט די משנה, חל להיות בחמישי, טאמער י ד אדר איז דאנערשטאג, איז כפרים ועיירות גדולות, קורין בו ביום, סיי די דערפלעך סיי די שטעט קענען ליינען בו ביום, די שטעט איז פשוט, די דערפלעך אויך ווייל ס'איז דאנערשטאג, ומוקפות חומה, און די אלע שטעט זענען מוקף חומה פון די צייטן פון יהושע בן נון, זיי ליינען א טאג שפעטער למחר, זיי ליינען פרייטאג. ווייטער זאגט די משנה, חל להיות ערב שבת, טאמער י ד אדר איז פרייטאג, איז כפרים מקדימין ליום הכניסה, די דערפלעך קען דאך נישט פרייטאג, און זיי זענען מקדים צו דאנערשטאג צו א טאג פריער, ועיירות גדולות, די גרויסע שטעט, ומוקפות חומה, קורין בו ביום. ס'טייטש דא, די גרויסע שטעט איז אוודאי ליינען פרייטאג, פארוואס נישט, ס'איז דאך י ד, אבער די שטעט זענען מוקף חומה, וואס נארמאל ליינען זיי ט ו, דא קענען זיי דאך נישט ליינען שבת, ווייל שבת ליינט מען נישט די מגילה, מילא זיי זענען אויך מקדים און זיי ליינען די מגילה פרייטאג ערב שבת, צוזאמען מיט די גרויסע שטעט. זאגט די משנה ווייטער, חל להיות בשבת, וואס איז טאמער י ד אדר איז שבת אליין, איז כפרים ועיירות גדולות מקדימין וקורין ליום הכניסה, די גרויסע שטעט וואלט מען לכאורה געדארפט מקדים זיין מיט א טאג אויף פרייטאג, אבער דא זאגט די משנה ס'איז נישט אזוי, ווייל היות וואס מ'רוקט זיי סייווי פון זייער געווענליכע טאג, רוקט מען זיי שוין צוריק צוויי טעג, זאלן קענען ליינען צוזאמען מיט די דערפלעך, די דערפלעך דארפן דאך ליינען מאנטאג אדער דאנערשטאג, איז די דערפלעך קען ליינען דאנערשטאג און די גרויסע שטעט וועלן אויך ליינען דאנערשטאג. ומוקפות חומה די שטעט זענען מוקף חומה למחר זיי ליינען דאך סתם אזוי ט ו ט ו איז זונטאג איז דאך גוט זיי ליינען זונטאג ווייטער זאגט די משנה חל להיות אחר השבת וואס איז טאמער י ד אדר איז זונטאג איז אזוי דא גייט זיין די איינציגסטע היכי תמצא וואס מען ליינט אויך י א איז ווען י ד איז זונטאג איז כפרים מקדימין ליום הכניסה ס'טייטש די דערפלעך קענען דאך נישט הערן די מגילה זונטאג אויך נישט שבת אויך נישט פרייטאג דארף מען זיי מקדים זיין ביז דאנערשטאג ווייל זיי דארפן דאך מאנטאג אדער דאנערשטאג איז דאנערשטאג דא ביי דעם ציר איז י ד אלף ס'טייטש דאס איז די היכי תמצא וואס מ'ליינט י ד אלף אדר ויארז גדול איז קודם בו ביום די גרויסע שטעט קענען ליינען י ד אלף זונטאג און מקופת חומה למחר די שטעט זענען מקו' חומה ליינען ט ו מאנטאג קומט אויס אז מ'האט געזען היכי תמצא ווי מ'ליינט י ד אלף י ד בית י ד גימל י ד און ט ו, זאגט די הייליגע גמרא, מגילה נקראת בי א האט מען געזען אין די משנה, פרעגט די גמרא מנלן, ווי דא א מקור פון פסוק אז מען קען טאקע ליינען אין מגילה י א י ב י ג ס'טייטש י ד ט ו שטייט קלאר אין די מגילה, אבער די אנדערע טעג ווי ווייסט מען ווי דא א מקור? פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, וואס זוכסטו א מקור? מנלן, כדבעינן למימר לקמן, חכמים הקילו על הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים, ס'טייטש אונז וועמיר זעהן אין דף ד' אז די סיבה טאקע וואס חכמים האבן מיקל געווען פאר די אנשי הכפר פאר די דארפסלייט אז זיי זאלן קענען הערן מגילה פאר יעדעם איז כדי טאקע אז י ד ווען יעדער איינער הערט מגילה זאלן זיי זיין זיין ליידיג זיי זאלן שוין האבן געהערט מגילה און זיי קענען ברענגען וואסער מיט שפייז פאר די אלע פון די שטעט, אז די אלע פון די שטעט זאלן קענען פירן א געהעריגע סעודת פורים, מיר זעהן נישט פונקט אזוי אין דף ד', אבער על כל פנים זעהן מיר ס'איז א שפעציעלע קולא וואס מען האט געמאכט פאר די דארפ'ס לייט, איז טאמער עס איז א שפעציעלע קולא איז עס נישט מעיקר הדין, וואס זוכסטו א מקור פון א פסוק? נישט דא קיין מקור פון א פסוק, מקור פון א פסוק איז אויף י ד און ט ו די געהעריגע טעג, די אלע איבעריגע טעג איז א שפעציעלע קהילה? זאגט די גמרא האסט נישט פארשטאנען, אנן הכי קאמרינן, די כוונה פון די מקשן איז אזוי, מכדי כולהו אנשי כנסת הגדולה תקנינהו, ס'טייטש, ווער האט טאקע געלאזט און מתיר געווען צו ליינען די מגילה י א י ב י ג י ד ט ו? דאס אוודאי אנשי כנסת הגדולה, פארוואס? ווייל דאי סלקא דעתך, אנשי כנסת הגדולה י ד וט ו תקון, און אתו רבנן, ועקרי תקנתא דתקינו אנשי כנסת הגדולה, עסט מיר וועלן זאגן ניין, אז אנשי כנסת הגדולה זיי האבן נאר מתקן געווען י ד און ט ו, און שפעטערדיגע חכמים האבן צוגעלייגט די אלע אנדערע טעג י א י ב י ג אבער דאס קען דאך נישט זיין, ווייל והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, אז אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין. די איינציגסטע וועג א בית דין קען מבטל זיין א תקנה פון א אנדערע בית דין, איז טאמער די צווייטע בית דין איז גרעסער פון די ערשטע, סיי בחכמה, און סיי במנין, דא א מחלוקת וואס מיינט במנין, צו אין די יארן, אדער אין די מספר פון מענטשן וואס זיצן אין בית דין, אבער על כל פנים, דאס איז קלאר, אז ס'קען נישט קומען א בית דין און מבטל זיין א תקנה פון אנשי כנסת הגדולה. מילא טאמער די אנשי כנסת הגדולה וואלטן טאקע מתקן געווען מגילה נאר י ד און ט ו, וואלט נישט געקענט קומען א שפעטערע בית דין און אויך צולייגן י א י ב י ג, אלא פשיטא כולהו אנשי כנסת הגדולה תקינו, נאר וואס דען, מוז מען אוודאי זאגן אז אנשי כנסת הגדולה וואס זיי האבן מתקן געווען גאנץ פורים, זיי האבן טאקע מתקן געווען לכתחילה אז מ'זאל קענען ליינען מגילה י א י ב י ג אויכעט, איז אויב אזוי איז שווער, היכא רמיזא. ווי האבן זיי עס מרמז געווען אין די מגילה? ווייל אנשי כנסת הגדולה האט אויך געשריבן די מגילה, איז ווי האבן זיי עס געשריבן, ווי האבן זיי עס מרמז געווען? ענטפערט די גמרא, אמר רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן, אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, בזמניהם איז א לשון רבים זמנים הרבה תקנו להם, חכמים האבן מתקן געווען אסאך זמנים צו ליינען די מגילה, דא ליגט מרומז י א י ב י ג אויכעט, פרעגט די גמרא ווער זאגט, האי מיבעיא ליה לגופיה קען זיין בזמניהם מיינט טאקע די זמנים וואס אונז קען מיר י ד און ט ו, אבער נישט פשט מ'קען אויך צולייגן י א י ב י ג. זאגט די גמרא ניין, ווייל אם כן, לימא קרא זמן? ס'וואלט געקענט שטיין אין פסוק לקיים את ימי הפורים האלה בזמן, כ'וואלט אליין געוויסט די זמן איז י ד און ט ו וואס שטייט אין די פסוקים פריערט, מאי זמניהם? וואס איז די זמניהם די לשון רבים? זמנים טובא, ס'קומט מוסיף צו זיין מער ווי י ד ט ו, ס'מיינט דא אסאך זמנים, מער ווי וואס מ'האט דערמאנט ביז יעצט. זאגט די גמרא אבער ווער זאגט ואכתי מיבעי ליה זמנו של זה לא כזמנו של זה, און ווי רש י איז מסביר, ווען ס'וואלט געשטאנען סתם לקיים את ימי הפורים האלה בזמן, וואלט איך געוואוסט אוודאי ס'איז דא א י ד און א ט ו, אבער כ'וואלט געטראכט אז מ'קען ליינען ווען מ'וויל וואו מ'וויל, אדער י ד אדער ט ו, סיי אין די שטעט וואס זענען מוקף חומה, און סיי אין די שטעט זענען נישט מוקף חומה, דערפאר שטייט בזמניהם, זאלסט וויסן ס'איז נישט אזוי אז אין די ערים המוקפות דארף מען ליינען ט ו, און די ערים הפרוזות ליינט מען י ד, איז ווייטער האבן מיר נישט קיין מקור אויף י א י ב י ג, זאגט די גמרא ניין, ווייל אם כן, טאמער דער פסוק וואלט מיר נאר געוואלט דאס זאגן אז אין די צוויי שטעט אין די ערים הפרוזות און די ערים המוקפות ליינט מען י ד ט ו, איז לימא קרא זמנם, וואלט קען שטיין זמנם, מאי זמניהם? זמניהם מיינט שמעת מינה כולהו, אז ס'איז טאקע דא מער זמנים, האמיר א מקור א רמז אויף יוד א' יוד ב' יוד ג'. פרעגט אבער די גמרא, אימא זמנים טובא, ס'טייטש נאכדעם וואס דו האסט א מקור זמניהם, זאג זמניהם, ווען מ'וויל קען מען ליינען מגילה, וואס עפעס יוד א' יוד ב' יוד ג'? זאגט די גמרא ניין, זמניהם דומיא דזמנם, מה זמנם תרי, אף זמניהם תרי. ס'טייטש אזוי, אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען זמן, וואלט איך נישט געוואוסט י ד און ט ו איז צוויי באזונדערע צייטן, שטייט זמנם, ווייס איך אז י ד און ט ו איז צוויי צייטן, יעצט אז שטייט זמניהם, ווייס איך דא נאך צוויי צייטן, ס'טייטש קענסט נאר מוסיף זיין נאך צוויי זמנים, נישט מער פון דעם, זאגט אבער די גמרא, ואימא תריסר ותליסר, פיין, מען קען מוסיף זיין נאך צוויי, ס'האט שכב י ד און ט ו, מען איז מוסיף נאך צוויי ז י ב י ד ג, אבער וואס האסטו ווי האסטו א מקור אויף י ד? זאגט די גמרא ניין, ווייל כדאמר רב שמיר בר יצחק, י ד ג זמן כהלל הכל היא ולא צריך לרביע, מען וועט באלד זעהן אזא רב שמיר בר יצחק, הכי נמי י ד ג זמן כהלל הכל היא ולא צריך לרביע, און ווי רש י איז מפרש אז י ד ג אדר, וואס מיינט זמן כהלל הכל? הכל נקרא לינוקא מאביהם, ביים בשישן ביים בשאר מקומות, י ג אדר איז געווען גרויסע נקמות וואס אידן האבן זיך נוקם געווען אין אלע שונאי ישראל, מילא איז געווען גאר גרויסע ניסים יענע טאג, איז דארף מען נישט קיין מקור און א רמז פונעם פסוק אז י ג אדר קען מען ליינען מגילה, פארשטייט זיך מען קען ליינען מגילה י ג, אויף די אנדערע טעג דארף מען א ריבוי, און ממילא דער ריבוי פון זמניהם איז יוד אלף יוד בית, י ג ווייסט מען אליין, און י ד און ט ו פארשטייט זיך שטייט קלאר אין פסוק, איי פרעגט די גמרא ווער זאגט, ואימא שיתסר ושיבסר, ס'טייטש אנשטאטס מוסיף זיין יוד אלף יוד בית, זיי מוסיף די נעקסטע טעג, ס'טייטש י ד און ט ו, שטייט קלאר אין פסוק, איז ט ז י ז, דאס וועט מען מוסיף זיין פון זמניהם? ענטפערט די גמרא ניין, ולא יעבור כתיב, שטייט אין פסוק ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, ס'טייטש ס'טאר נישט אריבער גיין די צוויי טעג י ד און ט ו און מ'זאל נישט האבן געליינט די מגילה, מילא נאך ט ו קען מען נישט צולייגן טעג, די אלע טעג וואס מ'איז מוסיף איז מען מוסיף פריערט, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט מ'האט מוסיף געווען יוד א' און יוד ב' זאגט די גמרא יעצט נאך א מקור פון די מגילה, וואס מען זעהט אז מען קען לייענען די מגילה שוין פון י ד א', זאגט די גמרא ור' שמואל בן נחמני אמר, ומה קרא, שטייט אין פסוק, כימים אשר נחי בהם היהידים, ימים כימים לרבות י ד א' וי' ד ב', סטייטש אין פסוק שטייט מגילת אסתר, לקיים עליהם להיות עושים את יום הבשר לחודש אדר ואת יום חי משעשה בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחי בהם היהידים, אז מען וועט מאכן די טעג י ד און טז ו כימים, אזוי ווי די טעג אשר נחי בהם היהידים, יעצט י ד און טז ו דאס זענען די טעג אשר נחי בהם היהידים, וואס מען האט זיך אפגערוהט פון די מלחמה, און וואס מיינט כימים? כימים איז משמע א כ הדמיון, אז ס'דא נאך טעג, וועלכע נאך טעג איז דא חוץ י ד און ט ו? דאס איז יוד אלף און יוד בית. פרעגט די גמרא ואימא תריסר ותליסר, פארוואס? אפשר יוד בית י ג? ענטפערט די גמרא ניין, אמר רב שמואל בר יצחק, דא איז די ארגינעלע רב שמואל בר יצחק וואס מען האט פריערט געזעהן, אז י ג, זמן קהילה לכל היא, ולא צריך לרבויי, מען דארף נישט קיין ריבוי אויף י ג, י ג פארשטייט מען אליין אז מען קען דעמאלטס ליינען מגילה, איי ואימא שיתסר ושיבסר, אפשר ט ז י ז? זאגט די גמרא אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט ולא יעבור כתיב, לא יעבור מיינט אז אויף שפעטער קען מען נישט מוסיף זיין נאר אויף צוריק, ס'קען נישט זיין זאל אריבער גיין י ד און ט ו און מ'זאל נישט האבן געליינט די מגילה. זאגט אונז די גמרא, נאכדעם וואס מ'האט געזען די ביידע לימודים, פרעגט די גמרא פארוואס יעדער איינער לערנט ווי זיין לימוד נישט ווי די אנדערע לימוד, זאגט די גמרא רבי שמואל בר נחמני, מאי טעמא לא אמר מבזמניהם, פארוואס לערנט ער נישט רב שמן בר אבא'ס לימוד וואס מ'האט פריערט געזען פון בזמניהם, ענטפערט די גמרא ווייל זמן, זמנם, זמניהם, לא משמע ליה, ער האלט נישט מ'קען ניצן די ווארט זמניהם עס צוטיילן אויף דריי און מאכן דא דריי דרשות אזוי ווי מ'האט פריערט געזען זמן, זמנם, זמניהם, און דערפאר האט ער א אנדערע לימוד ער לערנט עס פון כימים, זאגט די גמרא ורב שמן בר אבא, מאי טעמא לא אמר מכימים, פארוואס לערנט ער עס נישט ארויס פון כימים, אמר לך, ווייל ער האלט ההוא לדורות הוא דכתיב, ס'טייטש ער האלט כימים מיינט נישט צו זאגן אז מ'קען דא מוסיף זיין נאך צוויי טעג, ער האלט כימים מיינט אז אזוי ווי יענע יאהר האט מען זיך אפגערוהט, ס'טייטש מ'האט זיך אפגערוהט פון די מלחמות, אזוי אויך די קומענדיגע יארן איז י ד און ט ו זאל מען זיך פרייען און מאכן א יום טוב כימים, אזוי ווי די טעג דעמאלטס י ד און ט ו וואס מ'האט זיך אפגערוהט, מ'קען פון דעם גארנישט מדייק זיין, און פאר דעם לערנט ער ארויס זיין לימוד, פון זמניהם, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, זו דברי ר' עקיבא סתימתאה, ס'טייטש ביז יעצט וואס מ'האט געזען אין די משנה, אז מ'קען ליינען יד א' יד ב' יד ג' בנוסף צו יד ד' און ט ו, דאס איז די שיטה פון ר' עקיבא סתימתאה, וואס רש י זאגט ר' עקיבא סתימתאה, דאס איז די הייליגע תנא ר' עקיבא, וואס אסאך סתם משנות, וואס רבי האט געשריבן אלס סתם משנה איז בעצם רבי עקיבא, איז אונזער משנה איז איינס פון זיי אונזער משנה איז רבי עקיבא, דדריש זמן, זמנם זמניהם, רבי עקיבא דרש'נט טאקע די לימוד זמן זמנם זמניהם, און מיט די לימוד איז מען מוסיף יוד א' יוד ב' יוד ג', אבל חכמים אומרים, אבער זאגט רבי יוחנן א מורא'דיגע חידוש, אז חכמים האלטן, אין קורין אותה אלא בזמנה, זיי קריגן זיך אויף די משנה, און זיי האלטן ס'נישט דא אזא זאך, מגילה קען מען נאר ליינען בזמנה וואס טייטש יד ד' און ט' ו', נישט דא אזא זאך ליינען מגילה יד א' יד ב' יד ג', מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף ר' יוחנן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אמר ר' יהודה, אז ר' יהודה האט געזאגט, אימתי ווען איז געזאגט געווארן אז מען קען מקדים זיין קריאת המגילה פאר יד ד' דאס איז בזמן שהשנים כתיקונן וישראל שרויין על אדמתם, ס'טייטש, בשעת ס'איז נאך געווען א בית המקדש וואס מ'האט מקדש געווען די חודש על פי הראיה, און גאנץ כלל ישראל האט געוואוינט אין ארץ ישראל, איז וויאזוי האט מען געוואוסט יענע צייטן ווען איז פסח? מ'האט געוואוסט מיט דעם וואס בית דין האט מקדש געווען די חודש און מ'האט ארויסגעשיקט שליחים, און די שליחים זענען אנגעקומען אין גאנץ ארץ ישראל, יעדער האט געוואוסט ווען איז ראש חודש ניסן, און ממילא האט מען אטאמאטיש געוואוסט ווען איז פסח, איז במילא זאגט רבי יהודה אין אזא תקופה וואס יעדער ווייסט ווען איז פסח קען מען טאקע ליינען מגילה ווען מען וויל, יוד א', יוד ב', יוד ג', יוד ד' איז נישט קיין נפקא מינה, אבל בזמן הזה, אבער זאגט רבי יהודה נאכן חורבן וואס כלל ישראל איז אין גלות און די שלוחי בית דין קומען נישט אן איבעראל באצייטנס, און וויאזוי ווייסט מען ווען איז פסח? הואיל ומסתכלין בה, מען קוקט אויף קריאת המגילה, און מען מאכט א חשבון דרייסיג טאג שפעטער איז פסח, און במילא אז מען קוקט אויפן קריאת המגילה און מען מאכט די חשבון ווען איז פסח, אין קורין אותה אלא בזמנה, איז היינטיגע צייטן איז אנדערש, היינטיגע צייטן איז די בית המקדש חרוב געווארן און כלל ישראל איז אין גלות, און דערפאר מוז זיין קריאת המגילה אדער י ד אדער ט ו. זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס מען האט געזען די רבי יהודה, רבי יהודה אליבא דמאן, ווי וועם רעדט ער דא? ס'טייטש אויף וועמ'ס שיטה ווי וועם האלט ער? אילימא אליבא דרבי עקיבא אפילו בזמן הזה איתא להאי תקנתא ס'טייטש אזוי רבי עקיבא וואס רבי עקיבא איז דאך די תנא פון אונזער משנה אזוי וויל דאך רבי יוחנן זאגן איז רבי עקיבא האט דאך געלעבט נאכן חורבן און ממילא אז רבי עקיבא זאגט ביי אונזער משנה מ'קען ליינען י"א י"ב י"ג איז פשט ער האלט אז נאכן חורבן קען מען ליינען אזוי איז קען נישט זיין אז רבי יהודה האט געהאלטן כשיטת רבי עקיבא אלא לאו אליבא דרבנן, נאר וואס דען, מוז מען זאגן אז רבי יהודה פון די ברייתא גייט כשיטת חכמים, וואס חכמים האלטן, אזוי האט רבי יוחנן געזאגט, אז חכמים האלטן נישט פון די לימוד פון זמן זמנם זמניהם, און דערפאר זאגן די חכמים אז מגילה איז נאר י"ד ט"ו, אבער דא זעהן מיר דאך רבי יהודה זאגט נישט אזוי, רבי יהודה זאגט ס'ווענדט זיך, בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרויין על אדמתם, מיהא קרינן, מ'זעהט דא אז רבי יהודה זאגט אז אין די צייטן פון בית המקדש איז אוודאי האט מען געקענט ליינען י"א י"ב י"ג ס'טייטש אז חכמים האבן נישט קיין פראבלעם מיט די לימוד זמן זמנם זמניהם, זיי האבן א צווייטע פראבלעם, א פראבלעם אז מ'וועט זיך פארמישן מיטן חשבון פון פסח, און ממילא תיובתא דרבי יוחנן תיובתא, רבי יוחנן על כל פנים איז אפגעפרעגט, ווייל רבי יוחנן האט געוואלט אוועקשטעלן אז חכמים קריגן זיך ביסודות דא מיט רבי עקיבא, אז די חכמים האלטן יסודות'דיג אז ס'איז נישט דא א לימוד פון זמן זמנם זמניהם, דא זעהן מיר ס'איז נישט אזוי, בעצם זענען זיי מסכים ס'דא זמן זמנם זמניהם, נאר וואס דען, ס'דא א זייטיגע פראבלעם פון פסח, זאגט די גמרא איכא דאמרי, א צווייטע נוסח, וואס דא גייט'ס נישט אויף אן אופן פון א תיובתא, נאר פארקערט, אז אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, וואס האט רבי יוחנן געזאגט, אז זו אונזער משנה איז דברי רבי עקיבא סתימתאה, אבל חכמים אמרו, בזמן הזה, הואיל ומסתכלים בה, אין קורין אותה אלא בזמנה, וואס דא זאגט רבי יוחנן ממש די ווערטער, אז בעצם זענען די חכמים מודה צו די לימוד פון זמן זמנם זמניהם, נאר וואס דען, היינטיגע צייטן זאגן די חכמים נישט אזוי, ווייל ס'דא א פראבלעם פון פסח, און תניא נמי הכי, טאמער דאס איז טאקע די גירסא פון רבי יוחנן, האבן מיר גאר א ראיה פון די ברייתא וואס מ'האט פריערט געזען, אז אמר רבי יהודה, אימתי בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרויין על אדמתם, אבל בזמן הזה הואיל ומסתכלים בה, אין קורין אותה אלא בזמנה, איז די ברייתא גייט טאקע כשיטת חכמים. זאגט די גמרא, רב אשי קשיא ליה דרבי יודא אדרבי יודא, רב אשי האט געהאט א סתירה צווישן דער רבי יודא וואס מען האט יעצט געזען אין א ברייתא, און א רבי יודא אין א משנה אין דף ה, און ממילא אז ער האט געהאט א סתירה, ומוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר יודא, כדי צו פארענטפערן די סתירה, האט ער טאקע איינגעזעצט די ברייתא כשיטת רבי יוסי בר יודא און נישט רבי יודא. וואס איז די סתירה? די סתירה איז אזוי, ומי אמר רבי יודא בזמן הזה הואיל ומסתכלים בה, אין קורין אותה אלא בזמנה, ס'טייטש קען מען דען זאגן אזוי ווי רבי יהודה זאגט אין די ברייתא אז היינטיגע צייטן קען מען נישט ליינען מגילה י"א י"ב י"ג אלץ די פראבלעם פון פסח? ורמינהי, כ'וועל דיר א סתירה פרעגן פון א משנה דף ה', אין די משנה דף ה' שטייט אמר רבי יהודה אימתי ווען איז געזאגט געווארן אז מען ליינט י"א י"ב י"ג דאס איז מקום שנכנסים בשני וחמישי, אזעלכע פלעצער וואס די דערפלעך גייען אריין אין די שטעט מאנטאג און דאנערשטאג אויף די דין תורות, דארט טאקע אין די געגנטער קען מען ליינען י א י ב י ג אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה, אבל מקום שאין נכנסים בשני ובחמישי, אין קורין אותה אלא בזמנה, אבער אין אזעלכע סארט פלעצער וואס די דערפסלייט גייען נישט אריין אין שטאט מאנטאג און דאנערשטאג, איז דארט פעלט נישט אויס צו ליינען די מגילה פרי, דארט ליינט מען טאקע י ד און ט ו אזוי ווי אין נארמאלע שטעט, און ממילא זעהן מיר דא אז מקום שנכנסים בשני ובחמישי, אז על כל פנים די פלעצער ווי מען גייט יא אריין מאנטאג און דאנערשטאג, מיהא קרינן, ליינט מען י א י ב י ג, ואפילו בזמן הזה, אפילו בזמן הזה היינטיגע צייטן איז אויך אזוי, איז דאך ממש א סתירה מיט די ברייתא, וואס אין די ברייתא איז משמע אז רבי יהודה זאגט בזמן הזה איז נישט דא אזא זאך ליינען י א י ב י ג, פארוואס אלס די פראבלעם פון פסח? ענטפערט די גמרא טאקע אזוי ווי מען האט געזען ומוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר יהודה, אז בלית ברירה, האט רב אשי טאקע געזאגט אז די ברייתא דאס איז נישט רבי יהודה, נאר ס'איז רבי יוסי בר יהודה. פרעגט די גמרא, אזוי ענטפערט מען תירוצים? ומשום דקשיא ליה דרבי יהודה אדרבי יהודה מוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר יהודה, יעדע מאל איינער טוט האבן א סתירה צווישן צוויי שיטות, וועט מען צולייגן א נאמען, מען קען עפעס צולייגן א נאמען טוישן א נאמען, לכאורה ביידע מימרות האט רבי יהודה געזאגט די ברייתא און די משנה ביידע רבי יהודה, וואס עפעס קען דא רב אשי טוישן א ברייתא און זאגן ס'איז רבי יוסי בר יהודה? ענטפערט די גמרא, רב אשי שמיע ליה דאיכא דתני לה כרבי יהודה ואיכא דתני לה כרבי יוסי בר יהודה, ס'הייסט אוודאי האט רב אשי געהערט ביידע גירסאות, ס'דא וואס לערנט עס בשיטת רבי יהודה, ס'דא וואס לערנט עס בשיטת רבי יוסי בר יהודה, און ממילא מדקשיא ליה דרבי יהודה אדרבי יהודה, נאך ער האט געהאט די קשיא, אמר, האט ער געזאגט, אז מאן דתני לה כרבי יהודה לאו דווקא, מאן דתני לה כרבי יוסי בר יהודה דווקא, אז אוודאי די לשון פון רבי יוסי בר יהודה איז מער מדויק, ווייל אזוי קומט אויס ס'איז נישט קיין סתירה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען די משנה, כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר, פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, ס'טייטש, ווי איז דא א מקור אז די אלע שטעט וואס איז ארומגענומען מיט א חומה פון די צייטן פון יהושע בן נון, ליינט מען ט ו, איז אזוי, איידער מ'וועט גיין ווייטער, עמיר קודם פארלערנען אפאר פסוקים פון מגילה, שטייט אזוי, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו ס'טייטש שטייט דא אין פסוק, אז די אלע אידן הפרזים היושבים בערי הפרזות, וואס וואוינען אין די אויסגעשפרייטע שטעט אן קיין חומה, זיי מאכן את יום ארבעה עשר, י ד אדר איז ביי זיי פורים, אזוי שטייט דא אין פסוק, שפעטער שטייט אין פסוק ווייטער, ויכתב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, שטייט דא אז מרדכי הצדיק האט געשריבן צו אלע מדינות אז י ד און ט ו איז פורים, ס'טייטש שטייט דא צוויי זאכן, שטייט אז אין די ערי הפרוזות, די שטעט אן קיין חומה, דארט האט מען געהאלטן פורים י ד, און שטייט אויך אז י ד און ט ו איז פורים, אבער שטייט אין ערגעץ נישט אז די שטעט וואס זענען מוקף חומה זיי האלטן טאקע פורים ט ו, און במילא זוכט די גמרא א מקור, ענטפערט די גמרא, אמר רבא, דאמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק, על כן היהודים הפרוזים, היושבים בערי הפרזות וגומר, אז די אידן אין די אפענע שטעט און די שטעט אן קיין חומה, ווען מאכן זיי פורים י ד, און ממילא זאגט רבא, מדפרוזים בארבעה עשר,

האלטן אינגאנצן נישט קיין פורים, זאגט די גמרא, דאס קען מען נישט זאגן, ווייל קודם כל ולאו ישראל נינהו, די אלע אידן וואס וואוינען אין די מוקפים זענען דען נישט קיין אידן, ועוד, מהודו ועד כוש כתיב, שטייט אין פסוק מהודו ועד כוש, אז משה רבינו האט געשיקט די בריוו צו אלע מדינות פון מלכות אחשורוש, אחשורוש איז דאך געווען מלך פון הודו ועד כוש, אוואדי געווען דארט שטעט וואס זענען אויך געווען מוקף, איז עס קען נישט זיין אז אין שטעט וואס זענען מוקף חומה איז אינגאנצן נישט דא קיין פורים, נאר וואס דען? לכאורה איז עס ט ו אזוי ווי ער האט געוואלט זאגן. אבער נאך אלץ זאגט די גמרא ווער זאגט, ואימא פרוזים בארביסר, מוקפים בארביסר ובחמיסר, קען זיין אז די פרוזים ביי זיי איז י ד פורים, דאס שטייט קלאר אין די מגילה, די מוקפים וואס ביי זיי שטייט גארנישט, זיי זענען ביידע י ד מיט ט ו זיי דארפן דארפן ליינען מגילה צוויי מאל, כדכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק, להיות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר, ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה, איז קען זיין טאקע ביידע, זאגט די גמרא ניין, ווייל אי הוה כתיב את יום ארבעה עשר וחמשה עשר, כדקאמרת דעמאלטס וואלסטו גערעכט געווען, אבער השתא דכתיב שטייט צוויי מאל את, שטייט את יום ארבעה עשר ואת יום חמשה עשר, אתא את ופסיק, די צווייטע את איז מפסיק, איז הני בארבעה עשר והני בחמשה עשר, קומט אויס ביידע האבן אנדערע טעג, די פרוזים זיי ליינען י ד און די מוקפים זיי ליינען ט ו, זאגט די גמרא ווער זאגט ואימא פרוזים בארביסר מוקפים אי בעו בארביסר אי בעו בחמיסר, ס'טייטש קען זיין טאקע זענען אפגעטיילט אבער ווער זאגט אז זיי דארפן פונקט ליינען ט ו, ס'טייטש די פרוזים מען ליינען י ד און די מוקפים ליינען ווען זיי ווילן, אז זיי ווילן י ד און זיי ווילן ט ו, זאגט די גמרא ניין ווייל אמר קרא בזמניהם אזוי ווי מ'האט געזען זמנו של זה לא זמנו של זה, ס'קען נישט זיין ביידע זאלן ליינען י ד, יעדער האט א עקסטרא זמן, און ממילא טאקע די פרוזים זענען י ד, די מוקפים ט ו. זאגט די גמרא ווער זאגט ואימא בתליסר, ס'טייטש ווייטער, קען זיין אז די פרוזים זענען י ד אזוי שטייט קלאר ט ו, דאס וועט מען לאזן פאר די מענטשן פון שושן, די מענטשן זענען מוקפים, מ'האט געשמועסט טאקע זיי מוזן ליינען מגילה זענען אידן, אבער ווער זאגט ט ו? קען זיין זאלן ליינען י ג עפעס א אנדערע טאג אינגאנצן? זאגט די גמרא ניין, כשושן, ס'טייטש מ'קען נישט מאכן נייע טעג, אונז ווייסט מען קלאר פון די מגילה אז די פרוזים ליינען י ד, מילא ווייסט מען טאקע אז די מוקפים ליינען נישט י ד, אבער צו טענה'ן אז סתם גיין כאפן עפעס א טאג י ג, דאס נישט, מ'גייט כשושן, אזוי ווי שושן ווייסט מען קלאר ליינט ט ו, זיי'לן אויך ליינען ט ו, זאגט יעצט די גמרא, אשכחן עשיה, זכירה מנלן, די אלע פסוקים רעדן פון עשיה, פון משלוח מנות און מתנות לאביונים, אבער עס ווערט נישט דערמאנט די ענין פון קריאת מגילה, און ווער זאגט טאקע אז ביי קריאת מגילה איז אויך אזוי אז ס'איז אפגעטיילט די פרוזים פון די מוקפין, ענטפערט די גמרא אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק והימים האלה נזכרים ונעשים, איתקש זכירה לעשיה, ס'דא א היקש זכירה לעשיה, אזוי ווי עשיה האט מען דאך יעצט געזען דעם סדר, זעלבע זאך זכירה, ס'טייטש קריאת מגילה, איז אויך אפגעטיילט אויף די סדר. זאגט אונז די גמרא,

און זאגט אלעס איז תלוי צו דער שטאט איז געווען מוקף מימות אחשורוש, און די גמרא פרעגט מאי טעמא דר' יהושע בן קרחה, וואס איז טאקע די טעם פון ר' יהושע בן קרחה, ענטפערט די גמרא, כי שושן, מה שושן מוקפת חומה מימות אחשורוש, וקורין בחמשה עשר, אף כל שמוקפת חומה מימות אחשורוש, קורין בחמשה עשר. ס'טייטש, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, וואס איז טאקע די טעם אז די מוקפין ליינען ט ו, איז ווייל אין שושן ליינט מען ט ו, און במילא איז שושן דאך מוקף מימות אחשורוש, נישט מימות יהושע, איז די זעלבע זאך אלע מוקפין רעדט מען די וואס זענען מוקף מימות אחשורוש נישט מימות יהושע. זאגט די גמרא ותנא דידן מאי טעמא, וואס איז טאקע די טעם פון די תנא אין אונזער משנה, ווי איז ער צוגעקומען צו א חומה נאך פון די צייטן פון יהושע בן נון, ענטפערט די גמרא יליף פרזי פרזי, האט א גזירה שווה, כתיב הכא, שטייט מגילה על כן היהודים הפרוזים, וכתיב התם, און שטייט אין די תורה לגבי משה און יהושע דארט ביי כיבוש הארץ שטייט לבד מערי הפרזי הרבה מאוד, מה להלן מימות יהושע בן נון, אף כאן מימות יהושע בן נון, אזוי ווי דארט אין די צייטן פון יהושע בן נון, דא איז אויך פרוזות מיינט פרוזות אין די צייטן פון יהושע בן נון, אזא סארט שטאט וואס איז געווען מוקף חומה אין די צייטן פון אחשורוש, אבער פרזות אין די צייטן פון יהושע בן-נון, איז אלעס תלוי טאקע אין די צייטן פון יהושע בן-נון. זאגט אונז די גמרא, בשלמא ר' יהושע בן קרחה לא אמר כתנא דידן, גאנץ גוט ר' יהושע בן קרחה זאגט נישט ווי אונזער תנא פון אונזער משנה, ווייל דלית ליה פרזי פרזי האלט נישט פון די גזירה שוה האט נישט מקבל געווען די גזירה שוה פון זיין רעבעס, אלא תנא דידן, מאי טעמא לא אמר כר' יהושע בן קרחה, אבער פארוואס די תנא פון אונזער משנה זאגט נישט ווי ר' יהושע בן קרחה, זאגט די גמרא, וואס פרעגסטו מיר דא, מאי טעמא? דהא אית ליה פרזי פרזי, האט דאך יא די גזירה שווה, מ'האט דאך יעצט געשמועסט האט די גזירה שווה, און וואס טייטש וואס ס'זאגט נישט ווי ר' יהושע בן קרחה? ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, אלא שושן, דעבדא כמאן, לא כפרוזין ולא כמוקפין, ס'טייטש די גמרא זאגט ס'דא א שווערע שאלה אויף די תנא פון אונזער משנה, די תנא פון אונזער משנה זאגט, אז אלעס איז תלוי אין די צייטן פון יהושע בן נון, טאמער א שטאט איז געווען מוקף חומה אין די צייטן פון יהושע בן נון, הייסט עס א מוקף און א נישט נישט? אויב אזוי, אונז ווייס מיר דאך נישט וואס איז געווען די סטאטוס פון שושן אין די צייטן פון יהושע בן נון, מען ווייסט נישט צו איז געווען מוקף צו נישט, לכאורה איז עס בכלל נישט געווען מוקף און אז יא ווייסט מען נישט דערפון, און ממילא. פרעגט די גמרא א קשיא אויף די תנא פון אונזער משנה פון א מנהג אין שושן, גיי קיין שושן זאגט די גמרא אין שושן האלט מען פורים ט ו, און וואס עפעס האלט מען ט ו? לויט די תנא פון אונזער משנה אז שושן איז נישט געווען מוקף אין די צייטן פון יהושע בן נון וואלט מען געדארפט האלטן י ד, און במילא איז א קשיא אויף די תנא פון אונזער משנה, אמר רבא, ענפערט רבא, ואמרי לה כדי, ס'דא וואס ענפערן עס אין נאמען פון א צווייטע אמורא אן קיין נאמען, אז שאני שושן הואיל ונעשה בה נס, ס'טייטש אזוי, אוודאי קען זיין אז ס'איז א שטאט הייסט מוקף צו נישט, אלעס איז תלוי אין די צייטן פון יהושע בן נון צו ס'איז געווען דעמאלטס מוקף צו נישט, איי אין שושן זעהט מען מ'האלט ט"ו, שושן איז טאקע אנדערש, שושן איז דאך געווען די נס אז נחו בהם מאויביהם א טאג שפעטער פון יעדעם, איז טאקע שושן האלט פורים ט"ו, אבער אלע אנדערע שטעט איז נישט קיין סימן און ס'איז נישט קיין קשיא פון די מנהג פון שושן. פרעגט יעצט די גמרא אויף רב יהושע בן קרחה, זאגט די גמרא בשלמא לתנא דידן, גאנץ גוט לויט די תנא פון אונזער משנה, אז אלעס איז תלוי צו ס'איז מוקף חומה אין די צייטן פון יהושע בן נון צו נישט, פארשטייט מען היינו דכתיב דער פסוק אין מגילה מדינה ומדינה ועיר ועיר, ס'טייטש מדינה דאס איז א שטאט וואס איז מוקף חומה, און עיר דאס איז א שטאט וואס איז נישט מוקף חומה, יעצט אז שטייט אין פסוק מדינה ומדינה ועיר ועיר איז משמע אז ס'דא אנדערע דינים פון איין מדינה צו א אנדערע מדינה און אנדערע דינים פון איין עיר צו א צווייטע עיר, איז א מחיה לויט די תנא פון אונזער משנה פארוואס מדינה ומדינה לחלק בין מוקפת חומה מימות יהושע בן נון למוקפת חומה מימות אחשורוש, ס'טייטש מדינה האבן מיר געשמועסט איז א עיר וואס איז מוקף חומה, ממילא מדינה ומדינה, די מגילה זאגט אונז אז ס'איז אנדערש א שטאט וואס איז מוקף חומה פון די צייטן פון יהושע, אזא שטאט האלט מען ט"ו, פון א שטאט וואס איז מוקף חומה מימות אחשורוש. אזא שטאט האלט מען י"ד, די זעלבע זאך, עיר ועיר נמי לחלק בין שושן לשאר עיירות, ס'טייטש לויט די תנא פון אונזער משנה האט מען דאך געשמועסט אז שושן אליין בעצם איז דאס נישט א שטאט וואס הייסט מוקפין, ווייל ס'נישט געווען מוקף מימות יהושע בן נון, נאר וואס דען ס'האט א אנדערע דין, ס'איז אנדערש ווי אלע אנדערע שטעט, איז דאס מיינט עיר ועיר, אלע שטעט האלטן י"ד, שושן אפילו טאקע ס'איז נישט מוקף האלט ט"ו. אלא לרב יהושע בן קרחה, אבער לויט רב יהושע בן קרחה, בשלמא מדינה ומדינה, לחלק בין מוקפין חומה מימות אחשורוש לשאין מוקפין מימות אחשורוש, גאנץ גוט מדינה ומדינה יא, ס'דא א חילוק צווישן א שטאט וואס איז מוקף מימות אחשורוש און א שטאט וואס איז מוקף שפעטער, אלא עיר ועיר למאי אתא, אבער עיר ועיר שטימט נישט לויט רב יהושע בן קרחה, ווייל אלע שטעט וואס זענען נישט מוקף חומה האבן די זעלבע דין, און רבי יהושע בן קרחה האלט דאך אז שושן איז מוקף חומה, ווייל ס'איז דאך געווען מוקף מימות אחשורוש, און ממילא שטימט נישט דער לימוד לויט רבי יהושע בן קרחה. ענטפערט די גמרא, אמר לך רבי יהושע בן קרחה, ולתנא דידן מי ניחא, זאגט רבי יהושע בן קרחה כ'פארשטיי נישט, לויט די תנא פון אונזער משנה שטימט דען יא, כיוון דאית ליה פרזי פרזי, נאך די תנא פון אונזער משנה האט די גזירה שווה פרזי פרזי, איז מדינה ומדינה למה לי, וואס דארף ער נאכאמאל די זעלבע לימוד מדינה ומדינה, לחלק בין מוקפת חומה מימות יהושע למוקפת חומה מימות אחשורוש, מ'לערנט דאך עס ארויס פון פרזי פרזי, אלא נאר, מוז מען אוודאי זאגן, אז דער לימוד פון מדינה ומדינה און עיר ועיר איז נישט קיין ריכטיגע לימוד, מ'נוצט עס אויף עפעס אנדערש אינגאנצן, נישט אזוי ווי מ'האט יעצט געוואלט זאגן, נאר וואס דען קרא לדרשה הוא דאתא, וכדרב יהושע בן לוי הוא דאתא, דאמר רב יהושע בן לוי, כרך, וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ככרך. רבי יהושע בן לוי זאגט א חידוש, אז נישט נאר א שטאט וואס איז מוקף חומה ליינט מגילה ט ו, נאר אלע שטעט ארום און ארום וואס איז נראה צו אים, וואס מען קען זען די שטעט פונעם כרך, אדער וואס איז נאנט צו אים, באלד וועט מען זען אין קומענדיגע בלאט וואס איז מיט סמוך ואינו נראה נראה ואינו סמוך, אבער א שטאט וואס איז לעבן דעם כרך, האט אויך א דין ווי דער כרך, ס'האט אויך א דין ווי ס'איז מוקף חומה, און מ'האלט דארט אויך פורים ט ו, מ'ליינט מגילה ט ו, און במילא די לימוד לערנט מען פון מדינה ומדינה און עיר ועיר, אז וואס? אז חוץ פון די מדינה אליין, איז עיר ועיר די אלע שטעט ארום און ארום, ליינט מען אויך ט ו, און במילא מיט דעם פארענטפערט רבי יהושע בן קרחה די לימוד פון מדינה ומדינה עיר ועיר. פרעגט יעצט די גמרא דרך אגב עד כמה, וואס מיינט נאנט צו א כרך, וואס מ'האט דאך יעצט געזען רבי יהושע בן לוי זאגט, אז סמוך, וואס איז דאס סמוך? אמר רבי ירמי' ואיתימא רבי חייא בר אבא, כמחמתן לטבריה, אזוי ווייט ווי די מרחק פון חמתן ביז טבריה וואס דאס איז א מיל, איי פרעגט די גמרא ולימא מיל? קען מען דאך פשוט זאגן א מיל וואס דארף מען זאגן מחמתן לטבריה? זאגט טאקע די גמרא הא קא משמע לן, דשיעורא דמיל כמה הוה, כמחמתן לטבריה, זאלסט וויסן ווי ווייט א מיל איז, פון חמתן ביז טבריה דאס איז א מיל.